ראש השנה איז די יום הדין, דער אייבערשטער מאכט אפ וואס וועט זיין מיט אונז די קומענדיגע יאר, ווי גוט ס'גייט אונז גיין, ווי שלעכט ס'גייט אונז גיין, וויפיל פרנסה מ'גייט האבן, וויפיל קינדער מ'גייט האבן, וויפיל נחת מ'גייט האבן, וויפיל ווייטאג מ'גייט האבן, די גאנצע גאנצע יאר ווערט אונז פארגעשריבן, יעדע זאך גייט ווערן אויסגעפלאנט אויף ראש השנה. ראש השנה איז אונזער יום הדין. באמת פרעגט זיך די שאלה פארוואס אויף ראש השנה זאגן אונז נישט וידוי און מ'זאגט אשמנו בגדנו איים סארי איך האב געמאכט עבירות געב מיך א גוטע יאר די יאר, געב מיך א באמבעדיגע יאר די יאר,

מען רעדט נישט פון קיין עבירות, ווערי פאנני, וואס איז פשט? וואס איז פשט אז מען גאנץ. אה, שלומי הייבט שוין אן צו זאגן. זייער גוט, פאר מען קומט צו די קעניג, וויל די קעניג הערן, האלא, ווער בין איך בכלל? וואס, זאגט די אייבערשטער, וואס דו רעדסט צו מיך? וואס, דו האסט די גאנצע יאר ביסטו בכלל נישטא געווען, יעצט דערמאנסטו דיך וואס? האלא? דו קומסט זאגן וידוי קומסט זאגן זאג די ערשטע זאך קומט די אייבערשטער דו ביסט מיין גאט כ'ווייס אז א גאנץ יאר בין איך נישט געווען די בעסטע אבער יעצט איז דא אסאך אסאך וויכטיגערע זאך וואס איך וויל רעדן מיט דיך פארדעם איך וויל דיך ממליך זיין אלס מיין טאטע איך וויל דיך ממליך זיין אלס מיין קעניג איך וויל דיך ממליך זיין אלס די הערשער פון די וועלט. און נאכדעם ווען אונז האבן ממליך געווען אונז ווייסן אז ס'איז דא איין באשעפער, ער איז אונזער גרויסע גאט, און ער פירט אלעס און ער טוט אלעס און אן אים רוקט זיך גארנישט, און נאכדעם וואס אונז האבן גענוצט די אלע אלול'ס און געזאגט שקויעך פאר די אייבערשטער פאר אלע זאכן פון א גאנצע יאר, קומט מען צו די אייבערשטער זאגט, דו ביסט מיין קעניג, דו ביסט מיין טאטע, דו ביסט מיין הערשער, די אלע שיינע תפילות וואס אונז זאגן אגאנץ דאווענען שפעט מיט מלכיות, זכרונות, מיט שופרות, מיט אלעס צו זאגן אז ס'איז דא איין באשעפער פון וועלט, נישטא נאך איינעם, און נאכדעם וואס אונז האבן ממליך געווען די אייבערשטער אויף אונז, דעמאלטס קען מען אנהייבן מיט תשובה, דעמאלטס הייבט זיך אן מיט עשרת ימי תשובה, דעמאלטס האבן אונז צייט צו זאגן וידוי, און מ'זאגט אבינו מלכנו, א מענטש דארף מאכן תשובה און שפעט קומט די העכסטע צייט, די העכסטע טאג יום כיפור, מיט די מעריב, מיט שחרית, מיט מוסף, מיט מנחה, מיט נעילה, און דעמאלטס בעט מען זיך אגאנצן טאג פון אייבערשטער איים סארי וואס איך האב געטון לעצטע יאר איז נישט געווען גוט, איך גיי ווערן בעסער, איך גיי, איך גיי מיך אימפראוון אין מיין לייף, איך גיי קומען נאנטער צו דיך. אבער די ערשטע זאך מוז א איד קומען נאנט צו די אייבערשטער, דו ווייסט א איד קען זיין א ערליכע איד, ער קען גיין מיט קאפל, ציצית, פיאות, א לאנגע בארד, ער זיצט אין א סוכה, ער קויפט זיך א הערליכע לולב און אתרוג, חנוכה האט א הערליכע שיינע מנורה, און אלעס שיין און וואויל, אבער וואס? ער איז א שוואכע איד, וויאזוי קען זיין אזא זאך יענקי? ווי אזוי קען זיין ער טוט אלעס אזוי גוט אבער איז א שוואכע איד. פארוואס יענקי? ווייל זיין אידישקייט איז אויף אוטא פיילעט. דו ווייסט וואס מיינט אוטא פיילעט? וואס מיינט אוטא פיילעט? אז די פליגער פארט פון זיך אליינס. די פיילעט פארט ארויף, ער מאכט, קוועטשט א באטן. די פליגער גייט לינקס, ס'גייט רעכטס, ס'גייט ארויף, ס'גייט אראפ, ס'פארט אויף אוטא פיילעט. אוודאי יא, די עכטע עירפלעין פארט אזוי. די פיילעט פארט נישט די גאנצע וועג, ער פארט ארויף, ער לייגט עס אריין אין אוטא פיילעט און פאר מען פארט צוריק אראפ דארף ער נעמען קאנטראל. אמאל די קאנטראל טאוער זאגט מען דארף עפעס טוישן סאו יו האס טו גיוו איט אין, וועגן דעם דארף מען א פיילעט די ספיד די קאנטראל טאוער זאגט אים וואס צו טוישן
די ספיד אליינס ער מוז איינגעבן זאגן פאר די אויטא פיילעט וואס עס זאל טון אבער די אויטא פיילעט פארט פון זיך אליינס עס ווייסט אליינס די וועג ניין ס'רעדט נישט. סאו דאס א איד קען זיין, א איד קען זיין אויף אוטא פיילעט, א איד קען זיין אויף אוטא פיילעט, וואס הייסט אוטא פיילעט ביי א איד? אינדערפרי שטייט אויף שחרית, ער גייט לערנען, ער גייט אין חדר, ער גייט ארבעטן, ער גייט אין כולל, וואס א איד זאל נאר טוהן, שפעטער דאווענט ער מנחה, שפעטער מעריב, ער גייט לערנען, זיין טאג פארט אים, אה, ערב שבת, יעצט גייט מען אין מקווה, יעצט גייט מען מאכן לעכט, מען גייט מאכן שבת סעודות, שבת נאכמיטאג, שבת נאך ביינאכט, שלש סעודות, ס'פארט א יום טוב, ראש חודש, אלעס מאכט ער ערליך און שיין און וואויל, אבער האט ער געטראכט פון די אייבערשטער? האט ער געטראכט פארוואס ער מאכט עס? גארנישט! אוטא פיילעט! אזוי איז ער צוגעוואוינט פון אלס קינד, אזוי טו איך ווייטער א גאנץ לעבן, אזוי קען א מענטש אדורכגיין א טאג נאך א טאג נאך א וואך נאך א חודש, אלעס פארט אויף אוטא פיילעט, און גארנישט געטראכט פארוואס ער מאכט עס, צו וועמען ער מאכט עס, אזוי האב איך מיך צוגעוואוינט. דו האסט מאל געהאט א נסיון אנצומאכן א לעקטער אויף שבת? יענקי, יא? האסט מאל געהאט א נסיון אנצומאכן א לעקטער? האסט געוואלט, איך וויל אנמאכן די לעקטער, האסט מאל, ניין זיכער נישט. האסט מאל געהאט, שלומי, ביסט געגאנגען אדורך א בעקערי, אוי דא איז א געשמאקע שטיקל קיכן איך וויל עס קויפן פון א גוי'שע בעקערי? ניין. פארוואס? ווייל דאס איז אויטא פיילעט. אונז האבן צוגעוואוינט א גאנץ לעבן, דאס איז נישט כשר, דאס איז מוקצה, דאס וויל איך נישט טון.
יעדער האט אמאל געוואלט טראגן אקעי. אקעי, אבער נישט קיין עכטיג דאס איך דארף צוריקהאלטן, פארוואס? ווייל אונזער קאפ איז שוין איינגעפירט אזוי. און אונז האבן צוגעוואוינט אז נישט. סא וועגן דעם ס'דא זאכן וואס פארט אויף אוטא פיילעט, דאס הייסט א איד איז שוין צוגעוואוינט, זאגט ער ווען האסטו געטראכט לעצטע מאל פון די אייבערשטער, ווען האסטו לעצטע מאל געטראכט דו ווייסט אז איך גיי נישט אנמאכן די לעקטער ווייל די אייבערשטער האט באפוילן אז ס'איז דא א זאך ווי הלכות מוקצה און איך טאר נישט מאכן קיין פייער, דו ווייסט יאמי קוק ווי יאמי יאמי קעיק ס'איז דא אין די פענסטער, איך גיי נישט קויפן ווייל ס'איז דא א מצוה פון כשר עסן. ווען האסטו לעצטע מאל געטראכט ווען דו גייסט אויפן גאס, איך גיי זאגן האלאו פאר יענעם ווייל איך וויל מאכן מיין חבר שמייכלן, איך וויל מאכן ואהבת לרעיך כמוך, יעדע שריט און טריט קען מען טראכטן, דאס גיי איך נישט זאגן ווייל דאס איז א איסור לשון הרע, און יעדע שריט און טריט, יעצט גיי איך לערנען, נישט ווייל איך בין אין חדר איך מוז לערנען, אוודאי מוז איך לערנען, אבער איך גיי לערנען צו מקיים זיין די מצוה פון תלמוד תורה, איך גיי זיין גוט צו מיין חבר, איך גיי, ס'דא טויזענטער טויזענטער זאכן יעדע מאל ווען די טוסט עפעס פארוואס טו איך עס? טו איך עס ווייל איך בין א אוטא פיילעט? אדער טו איך עס ווייל איך דין מיין באשעפער אין הימל? און עס איז א גאנצע אנדערע מדריגה ווען די טוסט א זאך און די זאגסט אך איך טו דאס פאר מיין באשעפער אין הימל. וועגן דעם קומט צו ראש השנה זאגט די אייבערשטער זאגט א איד צו די אייבערשטער קוק אהער אייבערשטער א גאנצע יאר איך בין געפארן אויף אוטא פיילעט אבער יעצט ראש השנה איך מאך אויס מיין אוטא פיילעט און איך זאג דיך טאטע אין הימל איך בין דא פאר דיך וואס איך טו איז אלעס פאר דיך, טאקע איך פארגעס אסאך מאל און איך טראכט נישט דערפון ווייל לייף איז ביזי, איך בין ביזי מיט דאס, איך בין ביזי מיט דאס, אבער זאלסט וויסן וואס איך טו איז אלעס לשם שמים, איך טו עס פאר דיך ווייל איך וויל דיך באדינען, און איך גיי יעצט אראפ פון אוטא פיילעט און איך רעד צו דיך און איך וויל מאך דיך באקרוינען פאר מיין טאטע אין הימל. דער אייבערשטער זעט דאס, זאגט ער, אה, נו, איך וועל דאך אים געבן א גוטע יאר, איי ער האט אפאר עבירה'לעך, איי דא האט ער עפעס נישט געטון גוט, הו קעירס, ער מאכט דאך תשובה מארגן עניוועיס, מען וועט אים געבן א גוט געבענטשטע יאר, אז ער וועט האבן א פיינע יאר, נעקסט יאר וועט ער מיך דינען נאך בעסער, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט אים געגעבן א גוטע יאר, זאגסטו, עי, פארוואס האב איך אים א גוטע יאר? זיכער ווייל דער אייבערשטער האט מיך ליב, ווייל דער אייבערשטער טראכט פון מיך, און געבט דיך נאך מער כח און נאך מער כח צו טראכטן פון די אייבערשטע, און דאס איז אונזער עבודה, צו טראכטן וואס אונז טוען, זאגן שכח אזוי ווי מ'האט נעכטן גערעדט, זאגן שכח פאר יעדע זאך וואס דער אייבערשטער טוט פאר אונז, שכח ווי גוט דער אייבערשטער איז צו אונז, און אויפן אנדערע זייט אויך צו טראכטן פארוואס טו איך עס יענקי, פארוואס טו איך דאס שלוימי, איך טו עס כדי צו קומען נאנטער צו מיין טאטע אין הימל און צו אים באדינען און ווייל אזוי האט ער מיך באפוילן און איך וויל מקיים זיין אלע מצוות וואס שטייט אין די הייליגע תורה. יעצט גיי מיר האבן א גוטע זיסע נאכט, שלאף געזונטערהייט און שטייטס אויף געזונטערהייט.